אין דער משנה האבן מיר געלערנט ולרגלים, אחד בניסן איז ראש השנה לרגלים, פרעגט די גמרא, באחד בניסן הוא? פסח איז אין אחד בניסן? דער יום טוב וואס איז אין אחד בניסן? בחמישה עשר בניסן איז דאך פופצן טאג אין ניסן. אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, רגל שבו, דער יום טוב וואס גייט אריין אין דעם חודש וואס הייבט זיך אן אחד בניסן, איז ראש השנה לרגלים איז דער ערשטער פון דעם יאר פון די יום טובים. נפקא מינה וואס איז מיר דער חילוק צו ס'איז דער ערשטער יום טוב צו ניט. לנודר, ווען איינער מאכט א נדר, למיקם עליה בבל תאחר, לגבי דעם דין פון עובר זיין בל תאחר, זאגט די תורה אז מ'פארשפעטיגט צו באצאלן דעם נדר דריי יום טובים איז מען עובר, לאזט מיר דער תנא הערן, אז ווען איז מען עובר, אז פסח וועט זיין דער ערשטער פון די דריי, ווי איז אבער ס'איז דורכגעגאנגען שלא כסדרן איז מען נישט עובר, ורבי שמעון היא, דאס גייט ווי רבי שמעון.

ר' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט, ג' רגלים כסדרן, עס דארף דורכגיין דריי יום טובים מיט דעם סדר, וחג המצות תחילה, אז דער ערשטער יום טוב זאל זיין פסח, וכן היה ר' שמעון בר יוחאי אומר, אזוי האט געזאגט ר' שמעון בר יוחאי, רגלים, יום טובים, מען זאל עובר זיין בל תאחר, פעמים ג', פעמים ד', פעמים חמשה, אמאל דריי יום טובים איז מען עובר, אמאל ביי פיר, אמאל ביי פינף, כיצד. נדר לפני הפסח, ג, האט געמאכט דעם נדר פאר פסח אז ס'איז דורכגעגאנגען דריי יום טובים איז ער עובר, לפני עצרת פאר שבועות, חמשה, אז ס'איז דורכגעגאנגען פינף יום טובים איז ער עובר, ווייל שבועות און סוכות ווערט נישט גערעכנט ס'דארף דאך זיין כסדרן לפני החג פאר סוכות ארבעה, פיר.
רשי. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט חייבי הדמין, די וואס זענען שולדיג געלט צו הקדש, זיי האבן געמאכט א נדר וויפיל זיי זענען ווערט זאלן זיי געבן פאר הקדש, אין אמת'ן קען מען אפשאצן די ווערט פון געלט פון א איד, א בן חורין האט נישט קיין אפשאצונג, נאר דער סדר איז מען שאצט עס אפ ווי עס זאל זיין א עבד און ער ווערט פארקויפט. אויב ער זאגט דמי עלי שאצט מען אפ דעם מענטש ווי ער וואלט געווען א עבד. אדער והערכין, ערכין איז אויך א אפשאצונג, נאר דער חילוק איז אזוי, די דמי עלי איז א חילוק וויפיל דער מענטש זאל זיין א עבד וויפיל ער וואלט ווערט געווען, ערכין האט שוין די תורה באשטימט די אפשאצונג, דאס מעסט זיך לויט די יארן, א חילוק ביי למשל פון א חודש ביז פינף יאר איז א זכר פינף שקלים.
פֿינף שקלים, און אַ נקבֿה דרײַ שקלים, און אַזוי ווײַטער. דאָ אָבער בײַ ערכין איז שוין נישט קיין חילוק צי דער מענטש איז אַ געזונטער צי אַ שוואַכער, איז נישט קיין חילוק. ביידע זאַכן, סײַ דמין, סײַ ערכין, גייט די געלט אויף בדק-הבית. החרמין והקדשות, חרם איז א מין הקדש וואס מען איז עס מקדיש מיט דעם נאמען חרם, חרם הייסט מען טוט עס אפטיילן פון זיך, מען גיט עס פאר הקדש, אדער הקדש, די אלע זאכן, די פיר זאכן גייען אויף בדק הבית, דער זעלבער דין, חטאות ואשמות, עולות ושלמים, די קרבנות, ס'איז נישט פארהאנען מער ווי די פירערליי קרבנות, א חטאת, א אשם, א עולה, שלמים, כאטש ס'איז דאך פארהאנען נאך, בכור, מעשר, פסח, תודה, נאר דאס אלץ גייט אריין אין קאטעגאריע פון שלמים, דא אליין ווערט עס אנגערעכנט באזונדער, בכור, מעשר, פסח, נאר בכלל ווערן איינגעטיילט די קרבנות אין פיר חלקים, און דער זעלבער דין איז צדקות, ווען איינער איז מנדב צדקה און מעשרות. מעשרות מיינט מען מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, בכור, דעם בכור ווען מען גיט אים אוועק צום כהן דארף ער דאך אים מקריב זיין, און מעשר, מעשר בהמה דארף דאך דער ישראל עס מקריב זיין, און פסח און א קרבן פסח, לקט, שכחה און פאה, אויסגערעכנט דא די זעכצן זאכן. כיוון שעברו עליהם שלשה רגלים, אז ס'איז דורכגעגאנגען דריי יום טובים נאכדעם וואס דער מענטש איז געווען מחוייב פון דער זאך און ער האט עס נישט מקיים געווען זיין נדר, עובר בבל תאחר, איז ער עובר בבל תאחר, דעם לאו פון בל תאחר. די גמרא וועט רעדן וועגן דעם אויך, אויך די זעלבע דין, נאר באלד דעם פון וואנען מ'לערנט עס אפ. רב שמעון אומר, רב שמעון האלט ווי דער תנא קמא, אז שלושה רגלים, אז מ'איז עובר ווען ס'איז דורכגעגאנגען דריי יום טובים, נאר ער זאגט אז ס'מוז זיין כסדרן, עס דארף זיין ווי דער סדר פון די יום טובים, וחג המצות תחילה, דאס הייסט אז אויב ער האט געמאכט דעם נדר, פאר שבועות, אפילו עס איז דורכגעגאנגען שבועות מיט סוכות מיט פסח האט ער נאך נישט עובר געווען ווייל עס דארף זיין דריי יום טובים כסדרן. רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט, כיוון שעבר עליהם רגל אחת, אז אויב עס איז נאר דורכגעגאנגען איין יום טוב, עובר בל תאחר, איז ער שוין עובר בל תאחר, נישט דריי יום טובים גלייך, ער האט עס נישט געברענגט פאר יום טוב איז ער עובר בל תאחר. רבי אליעזר בן יעקב אומר, רבי אליעזר בן יעקב זאגט, כיוון שעברו עליהם שני רגלים עובר בל תאחר, צוויי יום טובים איז מען עובר בל תאחר. רבי אלעזר בן רבי שמעון אומר, כיוון שעבר עליהם חג הסוכות עובר עליהם בל תאחר. אז וועלכעס מאכט מען זאל עובר זיין בל תאחר סוכות, האבן מיר דא אין דער זאך, ווען איז דער חיוב פון בל תאחר, האבן מיר פינף מחלוקת'ן, לויט'ן תנא קמא דריי יום טובים, און נישט קיין חילוק ווי וועלכער ס'הייבט זיך אהן, ער האט געמאכט דעם נדר לאמיר זאגן פאר שבועות, אז גייט דורך פאר שבועות, סוכות, פסח איז ער שוין עובר, ר' שמעון האלט אויך דריי יום טובים, נאר ער זאגט אז דער ערשטער איז חג המצות תחילה. נאכער רב מאיר זאגט איין יום טוב איז מען עובר, רב לעזער בן יעקב זאגט צוויי, און רב אלעזר בן רבי שמעון זאגט דער עיקר איז נאר סוכות. מאי טעמא דתנא קמא? וואס איז דער טעם פון תנא קמא פון וואנען נעמט ער דריי יום טובים? איז אזוי, מכדי מינייהו סליק, דער פסוק, גייט אוועק פון די יום טובים, אין דער תורה ווערט דערמאנט אין פרשת ראה קאפיטל טז ווערט פריער דערמאנט שמור את חודש האביב ועשית פסח לה' אלקיך, נאכער ווערט דערמאנט. פון שבועות, שבעה שבועות תספר לך מהחל חרמש בקמה, און אזוי ווייטער, נאכער איז דא א פרשה וואס ווערט דערמאנט, חג הסוכות תעשה לך, ווערט דאך דא שוין דערמאנט, פון די דריי יום טובים רעדט מען, נאכער זאגט א פסוק אין פסוק טז, שלש פעמים בשנה, דריי מאל אין יאר, יראה כל זכורך, זאלן די אלע מענער זען את פני ה' אלוקיך במקום אשר יבחר, אז פריער ווערט דערמאנט די דריי יום טובים, און נאכער ווערט דערמאנט שלש פעמים, ווייס איך דאך אליין וועלכע דריי מאל מיינט מען, די דריי יום טובים וואס ווערן דערמאנט פריער, אבער אין פסוק ווערט דערמאנט אזוי, שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את פני ה' ריקם. וואס דארף מיר דער פסוק נאכאמאל דערמאנען דעם בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות? מען רעדט דאך שוין פריער פון די יום טובים, וואס דארף עס מיר דער פסוק נאכאמאל דערמאנען? מכדי מינייהו סליק, למה לי למהדר ומיכתב, וואס דארף מען דער פסוק נאכאמאל זאגן בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, שמע מינה איז א ראיה אז דער פסוק קומט מיר זאגן לבל תאחר, דער פסוק האט דאך מיר דא דערמאנט. ווארט זאלסט נישט קומען ריקם, גייט מיר דער פסוק זאגן, דאס וואס איך זאג דיר אין א צווייטע פרשה, ס'ווערט דערמאנט אין פרשת תצא, ווערט דערמאנט אין א צווייטע פרשה די דין פון בל תאחר, דארטן שטייט כי תדור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו, און ווען ביסטו עובר דעם לא תאחר, ווען ס'וועט דורכגיין די חג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, אפילו איך זאל זאגן אז דער פסוק גייט מיר דערציילן ווען איז מען עובר בל תאחר דווקא נאך דריי יום טובים, אפילו זאלסט אזוי זאגן, אבער אינו צריך לומר בחג הסוכות, חג הסוכות האט מען דאך נישט געדארפט נישט שטיין, שבו דיבר הכתוב, ווייל די לעצטע פון יום טובים איז דאך געווען סוכות, איז גענוג ס'זאל נאר שטיין שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך, בחג המצות ובחג השבועות, דער שלש פעמים בשנה דאס שטייט דאך אין דער פרשה ווי עס ווערט דערמאנט סוכות. למה נאמר? פארוואס ווערט דאס דערמאנט? לומר צו זאגן שזה אחרון, אז ווען איז מען עובר דעם בל תאחר אויב דער דריטער יום טוב איז געוועזן סוכות, אז ס'איז דורכגעגאנגען פריער א חג המצות און נאכער שבועות און נאכער סוכות, נאר דעמאלט איז מען עובר. ור' מאיר מאי טעמא? ווי נעמט ר' מאיר אז גייט דורך איין יום טוב איז מען שוין עובר בל תאחר? דכתיב שטייט אין א צווייטן פסוק ובאת שמה, דו וועסט דארטן קומען, והבאתם שמה וועסטו דארטן ברענגען, און ווען איז דא די חיוב דארט צו קומען? איז דאך דא יעדן יום טוב איז דאך דא א חיוב מען זאל עולה רגל זיין, זאגן מיר איז דא א חיוב צו ברענגען, און אויב כ'האב נישט געברענגט, בין איך עובר דעם לא תאחר, ווייל דארט שטייט לא תאחר זאלסט נישט פארשפעטיגן, ווען הייסט פארשפעטיגט? ווערט דאך נישט דערמאנט אין די תורה, איז האט די תורה האט מיר דא מגלה געווען ובאת שמה אז ווען דו קומסט מוזטו ברענגען. פרעגט די גמרא ורבנן, די רבנן וואס זיי זאגן דאס מיינט מען די תנא קמא און רבי שמעון וואס זיי לערנען ווען איז מען עובר דווקא נאך דריי יום טובים, דא ווייזט דאך אויס ובאת שמה אז אויב ווען מען קומט מוז מען שוין ברענגען, זיי זאגן ריכטיג, ההוא לעשה, א מצוות עשה איז צו ברענגען דעם ערשטן יום טוב, און אויב כ'האב נישט געברענגט האב איך עובר געווען א עשה, אבער א לאו האט מיר די תורה מגלה געווען דארטן דווקא דריי יום טובים, און לויט רב שמעון איז דריי יום טובים כסדרן. פרעגט די גמרא ורבי מאיר, פון וואנען נעמט רבי מאיר פון דעם פסוק אז מ'איז עובר א לאו, אין דעם פסוק ווערט דאך דערמאנט א חיוב עשה, והבאתם שמה מ'זאל עס ברענגען, ר' מאיר זאגט אזוי, כיון דאמר ליה רחמנא אייתי אז די תורה הייסט ברענגען, ולא אייתי און ער האט נישט געברענגט האט ער דאך שוין באשפעטיגט, איז ממילא קם ליה בל תאחר, פארשטיי איך ער האט שוין עובר געווען בל תאחר, בלייבט דאך יעצט שווער אויף ר' מאיר'ן. די קשיא דאס וואס די תורה האט מיר דארט איבער גע'חזר'ט, בחג המצות, בחג השבועות, בחג הסוכות, וואס לאזט מיר די תורה מיט דעם הערן, וואס וויל מיר די תורה דאס זאגן, לויטן תנא קמא מיט רב שמעונ'ען, וויל דאך מיר די תורה דערציילן דעם זמן פון בל תאחר, אבער לויט ר' מאיר'ן בלייבט עס שווער. יעצט ור' אליעזר בן יעקב מאי טעמא, וואס איז דער טעם פון ר' אליעזר בן יעקב? וואס ער זאגט צוויי יום טובים און מ'האט נישט געברענגט דעם נדר איז מען עובר בל תאחר, דכתיב שטייט אין פסוק אלה תעשו לה' דאס זאלט איר מאכן צום אייבערשטן במועדיכם, אין אייערע יום טובים איז עס א לשון רבים מיעוט מועדים שניים, זאגן מיר אז ס'איז דא א חיוב צו ברענגען אז גייט דורך ביז עס גייט דורך צוויי יום טובים און ער האט נישט געברענגט איז ער עובר ורבנן. יעצט פרעג איך ורבנן, דאס איז די קשיא אי אויף דעם תנא קמא וואס ער זאגט דריי יום טובים, און אי אויף רב שמעונ'ן וואס ער זאגט דריי יום טובים כסדרן, און די זעלבע שאלה איז שווער אויף רב מאיר'ן אויכעט, פארוואס האט מיר די תורה דא געזאגט מיט דעם לשון במועדיכם? ההוא דאס איז לכדרב יונה, צו דעם דין פון רב יונה, דאמר רב יונה, רב יונה האט געזאגט די קרבנות ביי מוסף וואס מען ברענגט יעדן יום טוב, און מען ברענגט דאך ראש חודש און פסח, שבועות, צוויי פרים און א איל און שבעה כבשים, דאס איז א עולה, א עולה איז א מתנה, אחוץ דעם ווערט דאך דערמאנט אז מען ברענגט א שעיר לחטאת. א חטאת דארף דאך אויף עפעס מכפר זיין, און עס ווערט נישט דערמאנט אויף וועלכן חטא איז דער שעיר מכפר. האט רב יונה געזאגט, דעריבער זאגט מיר דער פסוק במועדיכם, הוקשו כל המועדים כולם זה לזה, אלע יום טובים זענען געווארן צוגעגליכנט איינס צו דעם אנדערן, שכולם מכפרים על טומאת מקדש וקדשו, ווייל ביי דעם שעיר פון ראש חודש, שעיר חטאת פון ראש חודש, שטייט דארטן לשאת את עוון העדה, און איך לערן אפ אז דארט מיינט מען אז דער שעיר ראש חודש איז מכפר טומאת מקדש וקדשו, איז די זעלבע זאך זאגט מיר דער פסוק אז דער שעיר פון. אלע יום טובים דער שעיר פון מוסף איז מכפר טומאת מקדש וקדשו. פרעגט די גמרא ור' אלעזר בר' שמעון מאי טעמא, ר' אלעזר בר' שמעון זאגט דאך אזוי, איין יום טוב איז מען עובר נישט נאר סוכות אז כ ל. צו דורכגיין פסח און שבועות בין איך נישט עובר, און אויב איך מאך דעם נדר פאר סוכות אז גייט נאר דורך איין יום טוב בין איך שוין עובר, וואס איז זיין טעם? דתניא מ'האט געלערנט רב אלעזר ברבי שמעון אומר, רב אלעזר ברבי שמעון זאגט לא יאמר חג הסוכות, ווען דער פסוק דערמאנט מיר דארטן אין. שלש פעמים בשנה יראה דארט ווייטער און ער דערמאנט חג המצות חג השבועות חג הסוכות איז די חג המצות חג השבועות איז נישט שווער דאס דארף איך זאגן די גמרא וועט ווייטער זאגן וואס איך דארף עס זאגן נאר לא יאמר חג הסוכות די חג הסוכות איז איבריג. שבו דיבר הכתוב מען רעדט דאך ביי חג הסוכות, למה נאמר פארוואס ווערט דארט דערמאנט חג הסוכות, לומר צו זאגן שזה גורם, אז וועלכעס איז גורם? סוכות. פרעגט יעצט די גמרא ורב מאיר ורב אלעזר בן יעקב.

געדארפן דאס צו דערמאנען נאכאמאל, צו אז ס'שטייט מיר שוין שלש פעמים בשנה, און פריער רעדט מען דאך פון פסח און שבועות און סוכות, ווייס איך דאך אליין. און די זעלבע קשיא איז אויכעט פאקטיש אויף רב אלעזר בר רב שמעון, נאר אויף רב אלעזר בר רב שמעון איז נישט די קשיא פון חג הסוכות, ווייל חג הסוכות דארף ער דאך האבן, נאר די קשיא איז אויף וועלכן, לויט אים, חג המצות און חג השבועות. און דעם תירוץ וואס איך וועל אויף זיי פארענטפערן וועט זיין פארענטפערט לויט רבי אלעזר ברבי שמעון אויך. נאר דעריבער דערמאנט די גמרא נישט רבי אלעזר ברבי שמעון, ווייל לויט רבי אלעזר ברבי שמעון איז דאך די קשיא נישט פון חג הסוכות, איז די קשיא נאר פון חג המצות און חג השבועות, ער וויל זאגן שטארקער די קשיא אז אלע דריי זענען איבריג, איז דאך די קשיא נאר לויט זיי ביידע, נאר לויט רבי מאיר און רבי אליעזר בן יעקב. ענטפערט די גמרא, מיבעי להו, זיי דארפן עס האבן לכדרבי אלעזר אמר רב אושעיא, צו דעם דין וואס ר' אלעזר האט געזאגט פאר ר' אושעיא, דאמר ר' אלעזר אמר רב אושעיא, מנין פון וואנעט ווייסן מיר לעצרת אז שבועות אויב מ'האט נישט געברענגט די קרבן חגיגה שבועות שיש לו תשלומין אז ס'דא תשלומין כל שבעה, כל שבעה מיינט מען אחוץ שבועות נאך זעקס טעג. ווייל ביי אנדערע יום טובים עס ווערט דאך דערמאנט אין פסוק וחגותם, ביי סוכות ביי פסח שטייט וחגותם אותו חג לשם שבעת ימים, זאגן מיר אזוי שטייט דאס לשון אותו איז א מיעוט אז מען דארף ברענגען די קרבן חגיגה נאר איינמאל, נאר ווען איז די איינציגע מאל וואס מען ברענגט? שבעת ימים, אז די תורה זאגט מיר אויב כ'האב נישט געברענגט דעם ערשטן בין איך משלים דעם צווייטן, אבער ביי שבועות ווערט נישט דערמאנט דאס זעלבע לשון, פון וואנזשע ווייסן מיר אז מ'האט נישט געברענגט שבועות קען מען נישט שפעטער משלים זיין? תלמוד לומר שטייט אין פסוק. בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, מקיש חג השבועות לחג המצות, גלייך איך צו שבועות צו מצות, מה חג המצות, אזוי ווי ביי פסח, יש לו תשלומין כל שבעה, קען מען דאך משלים זיין אלע זיבן טעג, ווייל אין פסוק שטייט דאך, וחגותם אותו, חג לשם שבעת. ימים. יא. טאון די אבער דאס טוט מיר אויף דער היקש. אף חג השבועות די זעלבע זאך שבועות יש לו תשלומין כל שבעה. פרעגט די גמרא אין זעלבן פסוק ווערט דאך דערמאנט אי פסח אי סוכות. און סוכות איז דאך דער דין אז מען קען משלים זיין אפילו שמיני עצרת אויכעט. וליקש זאל איך עס צוגלייכן לחג הסוכות? מה להלן שמונה, אזוי ווי ביי סוכות קען מען דאך ברענגען די קרבן חגיגה אי אכט טעג, אף כאן זאל איך זאגן ביי שבועות זאל איך אויך זאגן שמונה? ענטפערט די גמרא, שמיני, דער אכטער טאג דעמאלט איז שוין נישט קיין סוכות, רגל בפני עצמו הוא, דאס איז א באזונדערע יום טוב. וואס זשע? פרעגט די גמרא, אימור דאמרינן שמיני רגל בפני עצמו, לגבי וועלכע זאכן זאגן מיר אז שמיני עצרת איז א יום טוב פארזאך, לענין פז"ר קש"ב, פז"ר קש"ב דאס איז א סימן, די פ' איז פייס, מיר האבן דאך געלערנט אין גמרא אז ס'איז דאך געוועזן סוכות, אין דעם ערשטן טאג האט מען געברענגט דרייצן פרים אין צווייטן צוועלף, צוזאמען איז געווען זיבעציג פרים, אלע זיבן טעג זיבעציג פרים, האט מען אויף די פרים האט מען נישט געווארפן קיין גורל וועלכע משמר זאל זיי ברענגען, נאר עס איז דאך געווען א סדר פון די פיר און צוואנציג משמרות ווי זיי ווערן דערמאנט אין דברי הימים, ווער ווער עס ווערט דערמאנט דער ערשטער, דער צווייטער, דער דריטער, דער פערדער, איז דעם ערשטן טאג ס'איז געווען דרייצן פרים, איז די ערשטע דרייצן משמרות האבן מקריב געווען, דעם אנדערן טאג ס'איז געווען צוועלף, איז דאך נאך געווען געבליבן וויפיל משמרות פון די פיר און צוואנציג? עלף, און איינס האט שוין גענומען פון דער ערשטער, קומט אויס אין צווייטן טאג האט שוין דער ערשטער משמר געהאט צוויי, און די אנדערע נאר איינס, אין דריטן טאג. איז געווען עלף פרים, איז שוין געווען אין דריטן טאג אז צוועלף האבן שוין געהאט צו צוויי און אזוי אויך כסדר, אבער זיי האבן זיך אלע נישט אויסגעגלייכט, ווייל ווען ס'זאל זיין צוויי און זיבעציק פרים וואלט אויסגעמאכט פיר און צוואנציג מאל דריי צוויי און זיבעציק, אבער ס'איז דאך געווען נאר זיבעציק פרים, און אז ס'איז געווען נאר זיבעציק פורים איז אויסגעקומען אז די ערשטע צוויי און צוואנציג משמרות וואס זיי ווערן דערמאנט האבן געהאט צו דריי. און די די לעצטע צוויי האבן נאר געהאט צו צוויי, יעצט עס קומט צו גיין שמיני עצרת, שמיני עצרת איז דער קרבן איין פר מיט איין איל און שבעה כבשים מיט א שעיר, די זעלבע זאך איז אין שמיני עצרת און ראש השנה און יום כיפור איז די זעלבע קרבן. נאר איין פר, אזוי שטענדיג אחוץ סוכות איז צוויי פרים מיט איין איל שבעה כבשים, נאר דא איז שטענדיג איין פר, איז לכאורה וואלט דאך געדארפן זיין די סברה צו זאגן ווער זאל מקריב זיין דעם איינעם פר די צוויי משמרות וועלכע זענען פארבליבן, זיי האבן נאר צוויי מאל, דאך זאג איך נישט אזוי, דאס איז די פ' פון פזר, פייס, מ'האט געווארפן יעצט א גורל פון אלע פיר און צוואנציג משמרות. האבן מיר וועגן דעם געלערנט די גמרא מחלוקת פון רבי מיט די רבנן, נאר דא ווערט דערמאנט אז ס'איז א באזונדער פייס ס'איז די טייטש אז ס'איז גארנישט פארבינדן צוזאמען מיט די פרים פון יום טוב. יעצט די זי"ן איז זמן, מען דארף מאכן באזונדער שהחיינו, יעצט ווידער די רי"ש איז רגל בפני עצמו, וואס מיינט מען רגל בפני עצמו? מען דארף מאכן, ס'איז נישט חג הסוכות. ס'איז נישט קיין חג הסוכות שמיני עצרת החג הזה, יעצט די קו"ף איז קרבן, וואס הייסט קרבן? אז אזוי איז דאך געווען א סדר ביי די פרי החג יעדן טאג איינס ווינציקער, אז אין זיבעטן טאג איז געווען וויפיל? זיבן פרים, וואלט דאך געדארפט אויסקומען שמיני עצרת זעקס, אבער דעמאלט איז נישט געוועזן אזוי מיט דעם סדר, און די שי"ן איז שיר. ווייל אין סוכות די שיר שלוים היו אומרים בבית המקדש איז געווען פארבינדן מיט די מתנות עניים, ווייל דעמאלט איז דאך זמן האסיף, אין זמן האסיף האט מען מזרז געווען די מענטשן אז זאלן אפשיידן די מעשרות די תרומות, אבער שמיני עצרת איז געווען א אנדער שיר, רש"י זאגט למנצח על השמינית, יעצט ברכה, שמיני עצרת איז געווען א ענין. וואס מען האט געבענטשט דעם מלך א זכר צו דעם חנוכת הבית וואס שטייט ביי שלמה המלך א ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך איז לגבי די זעקס זאכן איז טאקע שמיני עצרת אפגעטיילט פון סוכות. אבל לענין תשלומין, דברי הכל תשלומין דראשון הוא, האלטן אלע אז אויב מ'האט נישט געברענגט די קרבן חגיגה, קען מען ברענגען די קרבן חגיגה שמיני עצרת. דתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, מי שלא חג יום טוב הראשון של חג, אז איינער האט נישט געברענגט די קרבן חגיגה דעם ערשטן טאג פון סוכות, חוגג את כל הרגל, קען ער ברענגען גאנץ סוכות ויום טוב האחרון של חג, איז אויב אזוי איז דאך צוריק די קשיא פארוואס גלייך איך צו שבועות צו פסח זאל איך נאכזאגן ס'האט נאר תשלומין זיבן זאל איך צוגלייכן צו סוכות אכט, ענטפערט די גמרא ס'דא א כלל תפסת מרובה לא תפסת, ווען אננעמען אסאך זאלסטו נישט וועסטו עס נישט האלטן. תפסת מועט תפסת, איז רש"י אין סוכה דארט מסביר אזוי, ווען איך נעם אן א קליין ביסל, און איינער קומט צו מיר און ער זאגט איך דארף אננעמען נאך, איז דאך דאס וואס איך האלט אין די האנט איז דאך זיכער, האב איך גוט געטאן, צו איך דארף נעמען נאך צו נישט נאך, אבער דאס וואס איך האלט, תפסת מועט איז דאך דאס תפסת, אבער אויב איך נעם אן מרובה, איז ווי מען זאגט, איז דאך עס. קען דאך אמאל זיין איך האלט נישט ריכטיג איך דארף מען ארויסגעבן פון די האנט, עס איז תוספות דא און דארטן ברענגט ער אפ עס איז דא פארשידענע טייטשן אמאל איז די טייטש תפסת מרובה לא תפסת, למשל מיעוט רבים שתיים פארוואס איז מיעוט רבים שתיים איז אויך מכח דעם תפסת מועט תפסת פארוואס נישט ווייל אויב כ'וועל זאגן רבים ווייסטו דאך נישט וויפיל זאלסט אננעמען צו דריי צו פיר צו צען צו הונדערט צו טויזנט צו צען טויזנט צוויי דאס קען איך האלטן אבער דא איז נישט אזוי דער טייטש איז שוין יעצט געווארן פארענטפערט פארוואס די תורה האט געשריבן חג המצות און חג השבועות, אבער ס'איז דאך נאך נישט פארענטפערט אלעס, פארוואס האט מען די תורה געשריבן חג הסוכות, אלא למאי הלכתא, כתביה רחמנא לחג הסוכות, די דיע קשיא זעהט איר איז נישט, דיע קשיא זעהט איר איז שוין נישט פארהאנען נאך רב אלעזר ברב שמעון, ווייל רב אלעזר ברב שמעון זאגט דאך איך דארף האבן דעם חג הסוכות אויף וועלכן אז דער איז דער גורם, אז דאס איז דער גורם. ענטפערט די גמרא, לאקושיה לחג המצות, איך גלייך צו סוכות צו פסח, מה חג המצות טעון לינה, שטייט אין די תורה אז ווען מען ברענגט דעם קרבן פסח ופנית בבוקר והלכת לאהליך, דאס הייסט ביינאכט טארסטו נישט אהיים גיין, דו דארפסט לינה, דו דארפסט דארט איבערנעכטיגן, אף חג הסוכות טעון לינה אז מען ברענגט די קרבן חג הסוכות, די קרבן חגיגה קען מען נישט דעם זעלבע נאכט אהיים גיין מען מוז דארט איבערנעכטיגן, פרעגט די גמרא והתם מנלן, פון וואנען ווייס איך ביי פסח אליין אז מען דארף האבן לינה, דכתיב שטייט אין פסוק ופנית בבוקר והלכת לאהליך, פרעגט די גמרא איז דאך שוין יעצט אלעס גוט, אבער ותנא קמא ורב שמעון, דער תנא קמא און רב שמעון, וואס לויט זיי דארף איך דאך האבן עס בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, תשלומין לעצרת מנא להו, פון וואנען ווייסן זיי אז שבועות איז דא תשלומין? מיר טרעפן נישט ווער זאל קריגן אויף דעם דין פון תשלומין לעצרת, פארוואס פרעג איך נישט די קשיא אויף רב אלעזר ברב שמעון? ווייל לויט איהם איז דאך נישטא קיין קשיא, ווייל ער לערנט דאך אפ דעם בל תאחר נאר פון חג הסוכות, קען ער דאך אויך צוגלייכן שבועות צו פסח. ענטפערט די גמרא, נפקא להו, דער תנא קמא און רבי שמעון לערנען עס אפ מדתני רבה בר שמואל, דתני רבה בר שמואל, אמרה תורה די תורה זאגט, מנה ימים, צייל אפ טעג, וקדש חודש, דארפסט אפציילן טעג, א חודש, פון וואס איז א חודש צוזאמענגעשטעלט? א חודש איז צוזאמענגעשטעלט פון טעג, אז דו ציילסט אפ דעם סכום טעג, צי ניין און צוואנציג צי דרייסיג, ביסטו מקדש דעם חודש, ביסט מקדש, דו מאכסט ראש חודש און דו ברענגסט א קרבן. מנה ימים, צייל טעג, וקדש עצרת, און זאלסט מאכן שבועות. שבועות איז דאך אויך נישט פארבינדן מיט דעם חודש פון דער וואך, מיר האבן דאך געזאגט אמאל קען עס זיין אין פיפטן טאג אמאל אין זעקסטן אמאל אין זיבעטן, ס'איז דאך נאר פארבינדן מיט דעם ציילן מה חודש, אזוי ווי ביי ראש חודש למנויו איינער פון זיינע געציילטע אין ראש חודש איז געווארן באשטימט די צייט מ'זאל מקריב זיין דעם קרבן. אף עצרת למנוייו צו זיינע געציילטע שבועות ווערט דאך געציילט דורך וואכן, שבע שבתות תמימות תהיינה, איז וויפיל איז איינס פון די געציילטע וויפיל? א וואך, זאגן מיר אז מען קען ברענגען די קרבן פון שבועות א גאנצע וואך, א חודש ציילט זיך מיט טעג, און צו שבועות טו איך ציילן וואכן. פרעגט די גמרא, אימא עצרת חד יומא, ספירה צייל איך דאך פון טעג, דעריבער זאל מען זאגן, וועלכע איז די מנוייו איינס פון ניין און פערציג טעג, זאל איך זאגן אז מען קען ברענגען נאר איין טאג? אמר רבא האט רבא געזאגט, אטו עצרת איז דען שבועות יומי מנינן שבועי לא מנינן, מען טוט דען ציילן נאר טעג נישט קיין וואכן, והאמר מר, און מיר האבן דאך געלערנט מצוה למימני יומי און מצוה למימני שבועי, איז דאך גייט למנוייו אויף אויך וואכן, איז דעריבער איינס פון די זאכן מיט וואס מען ציילט, אויב דאס הייסט א וואך איז די צייט צו ברענגען קרבן, ועוד חג שבועות כתיב ווערט דאך דער יום טוב אנגערופן אלס די וואכן, איז איינס פון די וואכן די צייט צו ברענגען א קרבן, רש"י.